בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף כ ג, מיר הייבן אן דף כ ב עמוד ב, דריי שורות פון אונטן תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, חכם שמת, בית מדרשו בטל, טאמער א תלמיד חכם שטארבט, איז זיין בית מדרש בטל, ס'טייטש זיין בית מדרש איז בטל, זיינע תלמידים זענען מבטל תורה, מען גייט ארויס פון בית מדרש, און מען איז עוסק אין זיין קבירה און זיין הספד, למעשה איז דא מחלוקת ראשונים, צו דאס איז נאר די טאג וואס ער שטארבט, טייטש בשעת'ן לוויה, אדער דאס אויף די גאנצע שבעה. על כל פנים, דאס איז ווען א תלמיד חכם שטארבט, אב בית דין שמת, דאס איז שוין אסאך גרעסער, איז א אב"ד פון א שטאט, איז דעמאלטס כל בתי מדרשות שבעירו בטלין, אלע בתי מדרשים פון זיין שטאט זענען מבטל תורה וואס טייטש אלע גייען צו די הספדים, ונכנסין לבית הכנסת ומשנין את מקומן, היושבין בצפון יושבין בדרום, היושבין בדרום יושבין בצפון, וואס טייטש חוץ פון דעם איז אין בית מדרש פארדרייט מען אויך, די אלע וואס זיצן נארמאל אויף די רעכטן זייט זיצן יעצט אויף די לינקע זייט, און די אלע וואס זיצן אויף די לינקע זייט זיצן יעצט אויף די רעכטע זייט, פארוואס? ווייל מען וויל ווייזן מיט דעם אז די מצב איז פארדרייט, די אב"ד איז אוועק, די אב"ד פלעג מאכן סדר, די אב בית דין פלעג זאגן אויף ימין אז ס'איז ימין, אויף שמאל אז ס'איז שמאל, אז ס'איז נישט דא קיין אב בית דין איז אלעס צופלויגן, ימין ווערט שמאל און שמאל ווערט ימין, דאס איז מען מרמז מיט דעם אז מען פארדרייט די בית מדרש. ווייטער נשיא שמת, דאס איז שוין אסאך א גרעסערע דרגה, איז בתי מדרשות כולן בטילין, איז אלע בתי מדרשים זענען מבטל תורה וואס טייטש אלע זענען עוסק אין זיין הספד, אויך דא א מחלוקת ראשונים וואס מיינט אלע בתי מדרשים, צו אלע בתי מדרשים וואס איז געווען אונטער די נשיא, צו אלע בתי מדרשים אין א געוויסע געגנט, אבער על כל פנים אלע זענען בטל, ובני הכנסת נכנסין לבית הכנסת וקורין שבעה ויוצאין, ס'טייטש די אלע וואס גייען אין שול שבת איז נארמאל שבת דאווענט מען דאך א מנין, דא אז די נשיא איז אוועק איז דאווענט מען נישט מיט א מנין נאר מען וויל נישט די בית מדרש זאל זיצן אינגאנצן ליידיג איז קומט מען אריין שבת הערן קריאת התורה און מען גייט אהיים און יעדער איינער דאווענט אינדערהיים ביחידות ר' יהושע בן קרחה אומר לא שילכו ויטיילו בשוק ס'מיינט נישט צו זאגן די בית מדרש איז פארשפארט יעדער זאל גיין שפאצירן אלא יושבין ודומין נאר יעדער זיצט ביי זיך אינדערהיים און שווייגט, מען זיצט און מען קלאגט אויף דעם וואס דער נשיא לעבט נישט. ווייטער זאגט די ברייתא, דאס גייט שוין, דאס האט שוין נישט מיט א נשיא, ואין אומרים שמועה ואגדה בבית אבל, דאס איז ביי יעדע אבל, זאגט מען נישט דברי שמועה ואגדה, שמועה דאס איז דברי הלכה, אגדה דאס איז דברי אגדה, זאגט מען נישט דא ביי א אבל אין שטוב, און אמרו עליו על ר' חנניה בן גמליאל, אז ער האט זיך געקריגט אויף דעם שהיה אומר שמועה ואגדה בבית אבל, ער האט יא געזאגט שמועה ואגדה בבית אבל, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אבל, אן אבל, איז שבת ראשונה, אינו יוצא מפתח ביתו, שבת ראשונה מיינט די ערשטע וואך, ס'טייטש משך די שבעה, גייט ער נישט ארויס פון זיך אינדערהיים, נישט אויף צו דאווענען, נישט אויף צו לערנען, ער בלייבט אינדערהיים. ווייטער שניה, די צווייטע וואך, די וואך נאך די שבעה, יוצא, גייט ער ארויס פון שטוב, ער קען גיין אין בית מדרש, אבער ואינו יושב במקומו, ער זיצט נישט אויף זיין פלאץ, אויף זיין מקום קבוע אין בית מדרש, ער זיצט ביי א צווייטע פלאץ, כדי אז אנדערע זאלן באמערקן אז א אבל מ'זאל וויסן דארף אים מנחם זיין. ווייטער שלישית, די דריטע וואך, יושב במקומו, קען ער שוין זיצן אויף זיין געהעריגע פלאץ, אבער ואינו מדבר, ער זאל נישט רעדן מיט אנדערע מענטשן, ער זאל זיצן שטיל, זאל שווייגן. רביעית, די פערדע וואך, הרי ככל אדם, קען ער זיך שוין אויפפירן ווי יעדער מענטש, ס'איז נישט דא גארנישט ספעציעל וואס ער דארף טון. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה רוקט אלעס ארויף מיט א וואך. זאגט רבי יהודה לא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו ס'טייטש זאגט רבי יהודה וואס דארפסטו מיר זאגן אז די ערשטע וואך טאר ער נישט ארויס גיין פון שטוב פארשטייט זיך ער זיצט דאך שבעה אלע קומען צו אים אלא נאר און ממילא זאגט רבי יהודה אלעס רוקט מען אויף שניה אינו יוצא מפתח ביתו די צווייטע וואך ס'טייטש די וואך נאך די שבעה גייט ער נישט ארויס פון זיין שטוב אין שול ער גייט נישט אין שול ער דאווענט אינדערהיים שלישית א וואך נאכדעם וואס דאס איז די דריטע וואך נאך שבעה, איז גייט ער שוין אין שול אבער ואינו יושב במקומו ער זיצט נישט אויף זיין פלאץ, רביעית די פערדע וואך יושב במקומו ער קען שוין זיצן אויף זיין פלאץ, ואינו מדבר אבער ער דארף שווייגן, און חמישית ערשט די פיפטע וואך, הרי ככל אדם, קען ער זיך שוין אויפפירן ווי יעדער מען קען שוין שמועסן אויכעט. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא כל שלושים יום, לנישואין, וואס טייטש משך די שלושים א אבל אין די ערשטע דרייסיג טאג טאר נישט חתונה האבן, און רש"י די כתב יד זאגט נישט יעדע אבל, וואס טייטש א אבל נאך א טאטע און מאמע איז נישט די דרייסיג טאג נאר די ערשטע צוועלף חדשים, דא רעדט מען פון א אבל אויף א זון אויף א ברודער ביי אים איז דרייסיג טאג, אנדערע ראשונים זאגן אנדערש ביי יעדעם איז דרייסיג טאג, על כל פנים משך די שלושים טאר מען נישט חתונה האבן, מתה אשתו, טאמער א מענטש זיצט שבעה אויף זיין פרוי, וואס טייטש זיין פרוי איז אים געשטארבן, אסור לישא אישה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים, איז דא דארף מען ווארטן לענגער, ס'איז נישט גענוג שלושים, נאר ווי לאנג ס'גייט נישט אריבער די שלש רגלים פסח שבועות און סוכות, טאר מען נישט חתונה האבן מיט א נייע פרוי. פארוואס? זאגט רש"י אין די כתבי ידות, ווייל ס'קוקט אויס ער מזלזל אין זיין פרוי כאילו ס'טוט אים נישט וויי, זיין פרוי איז געשטארבן, דיין פרוי איז דאך יעצט געשטארבן, וואס לויפסטו חתונה האבן, איז דארף מען צואווארטן שלשה רגלים. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט רגל ראשון ושני אסור, שלישי מותר, אז נאך צוויי רגלים קען מען שוין חתונה האבן, ואם אין לו בנים, טאמער אבער איינער האט נישט קיין קינדער האט נישט מקיים געווען קיין פריה ורביה, איז דעמאלטס מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה ורביה, מעג ער גראד חתונה האבן מיט א נייע פרוי, איז דא א מחלוקת וואס מיינט דאס די לאלתר, צו גראד מיינט אין די שבעה, צו מען דארף ווארטן ביז נאך די שבעה, אבער על כל פנים ער קען גראד נעמען א צווייטע פרוי ווייל ער דארף דאך מקיים זיין די מצוה פון פריה ורביה. ווייטער הניחה לו בנים קטנים, די זעלבע זאך איז טאמער די פרוי האט איבערגעלאזט פארן מאן קליינע קינדער, ער קען נישט אליין מטפל זיין די קינדער ער דארף א מאמע פאר זיי, איז אויכעט מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן, מעג ער גראד נאכאמאל חתונה האבן, פארוואס אלס די פרנסתן די פרנסה פון די קינדער ס'טייטש איינער דארף מגדל זיין די קינדער, פארציילט די גמרא א מעשה, מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן, די פרוי פון יוסף הכהן איז אוועק, ואמר לאחותה בבית הקברות, און דער יוסף הכהן האט געזאגט פאר איר שוועסטער נאך אינעם בית הקברות ביים באגראבן זיין ווייב, לכי ופרנסי את בני אחותך, גיי האדעווע אויף דיינע פלימעניקעס דיין שוועסטערס קינדער, ס'טייטש זאלסט חתונה האבן מיט מיר, זאלסט קענען אויפציען דיין שוועסטערס קינדער. און טאקע זיי האבן חתונה געהאט, אבער ואף על פי כן לא בא עליה אלא לזמן מרובה, ער האט נישט געוואוינט מיט איר ביז א לאנגע צייט, מאי לזמן מרובה וואס הייסט א לאנגע צייט, אמר רב פפא לאחר שלושים יום, די ערשטע דרייסיג טאג האט ער נישט געוואוינט מיט איר. זאגט די גמרא ווייטער תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כל שלושים יום לגיהוץ, ס'טייטש משך די ערשטע דרייסיג טאג משך די שלושים, טאר א אבל נישט גיין מיט א בגד וואס איז מגוהץ, מגוהץ פשטות מיינט געפרעסט, געביגלט, אנדערע זאגן מגוהץ איז גלאנצעדיג געמאכט, שיין געמאכט, ס'טייטש ס'קוקט אויס זייער שיין און ניי און פריש, מען טאר נישט גיין מיט דעם א אבל די ערשטע דרייסיג טאג טאר נישט גיין מיט דעם, אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאין מתוך המכבש, ס'טייטש אזוי, אמאל פלעגט מען קודם מגהץ זיין, גיהוץ, דאס איז א סארט ביגל, מ'האט עס אויסגעגלאנצט, און נאכדעם פלעגט מען עס אריינלייגן אין א מכבש ממש אין א פרעס, און דארט פון דעם מכבש איז ארויס די בגדים ממש ווי ניי, און ממילא זאגט די ברייתא אז ווען הייסט עס מגוהץ, ווען טאר מען נישט גיין די בגדים, טאמער ס'איז ארויס א גיהוץ מיט א מכבש טאר מען דאס נישט טראגן, און דאס איז סיי ביי נייע בגדים סיי ביי אלטע בגדים וואס איז אריבער די פראצעס די גיהוץ און די מכבש טאר א אבל נישט טראגן רבי אומר רבי איז מער מיקל רבי זאגט לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד די איסור איז נאר אויף נייע בגדים נייע בגדים וואס איז אויסגעפרעסט טאר א אבל נישט גיין אבער אלטע מעג מען גיין ר' אלעזר בר' שמעון אומר נאך מער מיקל זאגט ער לא אסרו אלא כלים חדשים לבנים בלבד, ס'דארף זיין ניי און ווייס, טאמער ס'איז ניי און א קאלירטע בגד אפילו ס'איז אויסגעפרעסט, מעג אן אבל גיין מיט דעם, נאר נייע ווייסע בגדים נישט, פארשטייט זיך אז ס'איז אויסגעפרעסט. פארציילט די גמרא, אביי נפיק בגרדא דסרבלא, אביי איז ארויס אין די שלושים מיט אזא ווייסע סארט מאנטל וואס מ'פלעגט דארפן אויסקעמען, און נאך ס'איז געווען אויסגעקעמט איז געווען אזוי ווי א ווייסע אלטע בגד, און ער האט עס געטראגן, פארוואס? ווייל כרבי, ער האט געהאלטן ווי רבי, אז ווילאנג ס'איז נישט ניי, מעג מען עס טראגן, און ממילא האט ער עס געטראגן. רבא נפיק בחימוצתא רומיתא סומקתא חדתא, רבא איז ארויס אין די שלושים מיט אזא רויטע רוימישע בגד, כרבי אלעזר ברבי שמעון, ווייל ער האט געהאלטן ווי רבי אלעזר ברבי שמעון, וואס רבי אלעזר ברבי שמעון זאגט די איינציגסטע פראבלעם איז טראגן א נייע ווייסע בגד, א קאלירטע בגד איז נישט קיין פראבלעם, און דערפאר האט ער נישט געהאט קיין פראבלעם צו טראגן די מאנטל. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת, ס'טייטש מ'האט געזען אין די משנה וואס איז די חילוק צווישן שבת און יום טוב, איז שבת איז עולה ואינה מפסקת, שבת רעכנט מען אריין אין די שבעה, מען ציילט שבעה, מען ציילט זיבן טאג ציילט מען אויך שבת ס'איז עולה, אבער ס'איז נישט מפסקת ס'האקט נישט אפ די שבעה, ס'טייטש מען זיצט שבעה נאכאמאל נאך שבת, דאס איז שבת, יום טוב איז פונקט פארקערט, יום טוב איז אינו עולה, מ'קען נישט אריינרעכענען די טעג פון יום טוב אלס א חלק פון די שבעה, אבער פון די צווייטע זייט ס'איז מפסקת, ס'האקט אינגאנצן אפ די שבעה. זאגט אונז די גמרא, בני יהודה ובני גלילא, עס איז געווען א מחלוקת צווישן די בני יהודה און בני גליל, הני אמרי, די בני גליל האבן געזאגט, יש אבילות בשבת, ס'איז דא אבילות שבת, ס'איז דא א מחלוקת ראשונים וואס מיינט יש אבילות בשבת, צו ממש געהעריגע אבילות, אדער נאר אזעלכע סארט זאכן וואס מען קען טון בצנעה, אבער על כל פנים אזוי זאגן די בני גליל, והני אמרי, די בני יהודה האבן געזאגט, אין אבילות בשבת, אז ס'איז נישט דא קיין שום מנהגי אבילות שבת, זאגט אונז די גמרא, מאן דאמר יש אבילות בשבת, ס'טייטש די בני גליל וואס האלטן ביי זיך נוהג דין אבילות בשבת, פון ווי לערנען זיי עס ארויס? דקתני עולה, זיי לערנען עס ארויס פון דעם וואס שטייט ביי אונזער משנה אז שבת איז עולה ואינה מפסקת, מ'רעכנט זיך מיט שבת, שבת איז א חלק פון די שבעה. יעצט אויב מ'פירט זיך נישט דין אבילות בשבת, איז וואס פשט מ'רעכנט זיך מיט שבת? נאר אוודאי פירט מען זיך דין אבילות בשבת און במילא קען מען עס רעכענען. ווייטער מאן דאמר אין אבילות בשבת, די אנדערע מאן דאמר. ער איז אויך מדייק פון די משנה, אבער ער איז מדייק דקתני, פון דעם שטייט ביי אונזער משנה אז אינה מפסקת, אז די שבת האקט נישט אפ. און במילא איז ער מדייק אי סלקא דעתך, יש אבילות בשבת, השתא אבילות נהגא, אפסוקי מיבעיא, ס'טייטש זאגט דער אנדערע מאן דאמר דער צווייטער מאן דאמר אז טאמער טאקע ס'איז יש אבילות בשבת, אויב אזוי וואס עפעס זאגט די משנה אז שבת איז אינה מפסקת, מ'פירט זיך דאך אבילות'דיג, איז וואס עפעס זאל זיין מפסקת? מפסקת קענסטו זאגן א טאג וואס מ'פירט זיך נישט באבילות, זאגט מען דער טאג אזוי ווי יום טוב, יום טוב איז א טאג א דערהויבענע טאג וואס מ'פירט זיך נישט באבילות יום טוב, ווייל מ'טאר נישט שטייט ושמחת בחגך, איז דארט איז דא א סברא זאגן ס'איז מפסקת. אז סקומט יום טוב אינמיטן שבעה האקט זיך אפ שבעה, אבער טאמער שבת איז א טאג וואס מען פירט זיך באבילות, איז וואס איז בכלל געווען די הוה אמינא אז ס'איז מפסקת, און ממילא אז ס'שטייט אין די משנה אז ס'איז אינה מפסקת, איז ווייל ס'וואלט ווען געווען א הוה אמינא ס'איז יא מפסקת, פארוואס ווייל אין אבילות בשבת, און פארדעם זאגט די משנה אז אף על פי כן אינה מפסקת, ס'איז נישט מפסיק, און ממילא דאס איז די ראיה פון די צווייטע מאן דאמר אז אין אבילות בשבת. איי ואלא הא קתני עולה, פארוואס דארף שטיין עולה, שטייט אינה מפסקת, איז אינה מפסקת ביסטו מסביר דאס איז דיין ראיה אז אין אבילות בשבת, אבער נאכדעם שטייט אינה מפסקת אז שבת איז נישט מפסיק, איז פארשטייט זיך ס'איז עולה, וואס דארף עס די משנה זאגן קלאר? ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט ס'דארף נישט, נאר איידי דקבעי למיתנא סיפא אינן עולין, ביי יום טוב איז דא א חידוש אז יום טוב איז נישט עולה, איז תנא ריישא עולה, שטייט שוין אויך ביי די ריישא עולה אבער מ'דארף עס טאקע נישט האבן.

די זעלבע תירוץ פון פריערט, אז בעצם וואלט עס נישט געדארפט שטיין, נאר עס שטייט אין די סיפא מפסיקין ביי יום טוב שטייט שוין אין די רישא ביי שבת אינה מפסקת, אבער אוודאי קען זיין אז יש אבילות בשבת און ס'איז טאקע נישט דא קיין שום חידוש אין די אינה מפסקת. זאגט אונז די גמרא, לימא כתנאי, לכאורה קען מען זאגן אז די מחלוקת צו יש אבילות בשבת צו אין אבילות בשבת איז א מחלוקת תנאים, וועלכע מחלוקת תנאים? איז מען געלערנט אין א ברייתא אזוי, מי שמתו מוטל לפניו, איינער וואס א מת ליגט פאר אים, און ער וויל עסן, איז אוכל בבית אחר, גייט ער צו א צווייטע שטוב עסן, אין לו בית אחר, ס'נאר איין צימער נישטא קיין צווייטע צימער, איז אוכל בבית חברו, גייט ער צו א צווייטע שטוב אינגאנצן צו די חבר'ס שטוב, אין לו בית חברו, ער האט נישט א צווייטע פלאץ צו עסן, עושה לו מחיצה עשרה טפחים, מאכט א מחיצה צען טפחים און ער עסט אזוי אונטער די מחיצה, ווייל עס פאסט נישט צו עסן פאר א מת. אין לו דבר לעשות מחיצה, ער האט נישט מיט וואס צו מאכן א מחיצה, איז מחזיר פניו ואוכל, לפחות זאל ער אוועק דרייען די קאפ און אזוי עסן. ואינו מיסב ואוכל, מען טאר זיך אויך נישט אנלאנען ווען מען עסט, ווייל איינער וואס איז מתו מוטל לפניו, פאסט נישט, א דרך כבוד טאר מען נישט טון. ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין, ער טאר נישט עסן פלייש אדער טרינקען וויין. ואין מברך, און ער מאכט נישט קיין ברכה פארן עסן, איז דא וואס זאגן ער מאכט אינגאנצן נישט קיין ברכות, אדער מאכט נישט קיין המוציא ווען ער עסט ברויט, און די זעלבע זאך זאגט רש"י, ער איז נישט מוציא אנדערע אז א צווייטער דארף א ברכה, קען ער נישט מוציא זיין א צווייטן מיט א ברכה, ווייטער, ואין מזמן, ס'טייטש ער בענטשט אויך נישט נאך ער עסט, פארוואס ווייל א עונן, א עונן איז פטור פון אלע מצוות, ואין מברכין עליו, און ער דארף נישט אנדערע זאלן אים מוציא זיין מיט ברכות. ואין מזמנין עליו, ער דארף זיך נישט מצרף זיין צו א זימון, ופטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה, און איז פטור פון אלע מצות עשה. אבער זאגט די ברייתא בשבת, ס'קומט צו שבת, איז מיסב ואוכל, קען ער זיך אנלאנען און עסן די עונן, ואוכל בשר ושותה יין, ומברך, ומזמן, ומברכין, ומזמנין עליו, וחייב בקריאת שמע, ובתפילה, ובתפילין, דער רש"י אין די כתב יד זאגט ס'א טעות אוודאי שבת איז מען נישט מחיוב בתפילין, ובכל מצוות האמורות בתורה, שבת איז מען מחיוב מיט אלע מצוות די אלע זאכן וואס מען האט געזאגט אין די וואכנטאג טוט מען נישט, שבת טוט מען יא. רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל קריגט זיך, און זאגט מתוך שנתחייב באלו, נתחייב בכולם, היות ער איז נתחייב די עונן איז מחיוב מיט די אלע זאכן וואס מען האט אויסגערעכנט, איז ער שוין מחיוב מיט אלעמען, וואס טייטש מיט אלעמען? ואמר רבי יוחנן, איז רבי יוחנן מסביר, תשמיש המיטה איכא בינייהו, די חילוק איז תשמיש המיטה, ס'טייטש לויט די תנא קמא, איז טאקע מיסב ואוכל, אוכל בשר ושותה יין, מברך מזמן, אבער נישט תשמיש המיטה, מה שאין כן לויט רבן גמליאל, רבן גמליאל לייגט צו אז מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן, און מחיוב מיט נאך עפעס פון וואס רעדט ער? פון תשמיש המיטה, זאגט אונזער גמרא וואס איז בעצם באמת די מחלוקת פון תנא קמא און רבן גמליאל, מאי לאו בהא קמיפלגי, דמר סבר יש אבילות בשבת, ומר סבר אין אבילות בשבת, לכאורה קריגן זיי זיך צו יש אבילות צו אין אבילות בשבת, תנא קמא האלט אז יש אבילות בשבת, וואס טייטש ביי דברים שבצנעה דארף מען זיך פירן באבילות שבת, קומט אויס תשמיש המיטה, ס'א דבר שבצנעה קיינער זעט עס נישט, איז דארף מען זיך פירן באבילות ס'אסור בתשמיש המיטה, מה שאין כן רבן גמליאל וואס רבן גמליאל איז מתיר תשמיש המיטה שבת איז ווייל ער האלט אין אבילות בשבת און ממילא אז ס'איז אין אבילות מיינט אפילו נישט ביי דברים שבצנעה קומט אויס דער איד איז מחיוב בעונתה שבת איז מחיוב במצות עונה מחיוב בתשמיש המיטה און דערפאר זאגט רבן גמליאל אז מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן זאגט די גמרא אבער ס'איז נישט קיין ראיה ממאי זאגט די גמרא דילמא עד כאן לא קאמר תנא קמא התם אלא משום דמתו מוטל לפניו, ס'טייטש קען זיין דאס וואס שטייט אין די ברייתא תנא קמא זאגט אז שבת איז די עונן אסור בתשמיש המיטה איז ווייל ווי נישט ווי זיין מת איז מוטל לפניו, מ'האלט נאך פארן קבורה, ער איז שרוי בצער, אזא איד זאגט די תנא קמא אסור בתשמיש המיטה, אבל הכא ווען ס'קומט דא צו איינער וואס איז נישט קיין עונן ער איז שוין א אבל, די מת איז שוין באגראבן דאין מתו מוטל לפניו, לא, קען זיין תנא קמא העט אויך מודה זיין אז דער איד איז מותר בתשמיש, ס'טייטש קען זיין דער תנא קמא האלט אז אין אבילות בשבת, און די זעלבע זאך פארקערט זאגט די גמרא, ועד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם, דארט ביים עונן זאגט רבן גמליאל מותר בתשמיש, נישט ווייל אין אבילות בשבת, נאר ווייל דאכתי לא חל אבילות עליה, איז דאך נישט קיין אבל איז דאך אן עונן, אה ביי אן עונן, א עונן מעג, אבל הכא דחל אבילות עליה, דא א געהעריגע אבל, הכי נמי, קען זיין רבן גמליאל העט אויך מודה זיין אז ער טאר נישט משמש זיין שבת, ווייל קען זיין יש אבילות בשבת, מילא איז נישט קיין ראיה אז די מחלוקת צווישן תנא קמא רבן גמליאל איז א מחלוקת צו יש אבילות צו אין אבילות בשבת, זאגט די גמרא, בעא מיניה ר' יוחנן משמואל, ר' יוחנן האט א בעיא געפרעגט פון שמואל יש אבילות בשבת או אין אבילות בשבת, אמר ליה האט ער אים געענטפערט אין אבילות בשבת, ס'אינגאנצן נישט דא דיני אבילות שבת.